ברוך השם, מסכת יבמות, דף סמך ו', עמוד א', דער זיבעטער פרק, זאגט די משנה, אלמנה לכהן גדול, אלמנה האט חתונה געהאט מיט א כהן גדול, אדער גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, א פרוי וואס איז געווארן גע'גט פון מאן, אדער האט באקומען חליצה און זי האט חתונה געהאט צו א כהן הדיוט וואס די נישואין זענען באיסור, זי ווערט א חללה. הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל, זי האט אריינגעברענגט צו אים די פרוי עבדי מלוג און עבדי צאן ברזל, די משנה וועט באלד זאגן וואס עס הייסט עבדי מלוג און וואס הייסט עבדי צאן ברזל. איז דער דין אזוי, עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה, די עבדי מלוג וואס באלאנגען צו איר און זי איז דאך א חללה, טארן נישט עסן קיין תרומה. עבדי צאן ברזל יאכלו, זיי מעגן עסן תרומה. ואלו הן עבדי מלוג, דאס ווערט אנגערופן עבדי מלוג אויב זי האט אריינגעברענגט צו דעם מאן עבדים, זי שרייבט זיי נישט אריין אין כתובה אז דער מאן נעמט אויף זיך אחריות, די ווערט פון זיי זאל ער איר באצאלן, זי לאזט זיי איבער פאר איר, נאר דער מאן עסט פון זיי פירות און דער קרן באלאנגט צו איר. איז אם מתו אז די עבדים זענען געשטארבן, מתו לה, איז דער שאדן צו איר, ואם הותירו, און אויב זיי זענען געווארן מער ווערט, הותירו לה, איז דער רווח פון צו איר. אף על פי שהוא חייב במזונותן, כאטש ער איז דאך מחויב זיי צו שפייזן, הרי אלו לא יאכלו בתרומה. טארן די עבדי מלוג נישט עסן תרומה. ואלו הן עבדי צאן ברזל, און דאס זענען עבדי צאן ברזל. עבדי צאן ברזל וואס די פרוי ברענגט אריין צום מאן, און מען שאצט זיי אפ, ער נעמט אויף זיך אחריות, ער שרייבט עס אריין אין כתובה אז זי האט אריינגעברענגט דעם ווערט אזויפיל און אזויפיל, און ער נעמט אויף זיך אז אויב ער גט איר, צו אויב ער שטארבט, זאל זי דאס צוריקבאקומען. איז אם מתו, אז די עבדים זענען געשטארבן, מתו לו איז דער שאדן צו אים, ואם הותירו זענען מער ווערד, הותירו לו, הואיל והוא חייב באחריותן, ביי עבדי צאן ברזל איז דאך דער חיוב פון אחריות, ווערט עס אנגערופן צו זיין זאך, הרי אלו יאכלו בתרומה, זאלן זיי עסן תרומה. נאך א דין, בת ישראל שנישאת לכהן, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א כהן, והכניסה לו עבדים, זי האט אריינגעברענגט קנעכט, בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל, צי ס'איז עבדי מלוג צי ס'איז עבדי צאן ברזל, איז דער דין, הרי אלו יאכלו בתרומה, קענען זיי עסן תרומה, אפילו די עבדי מלוג וואס זיי באלאנגען נישט צו אים, נאר צו איר, קענען עסן תרומה, ווי די גמרא זאגט ווייטער, קנין שקנה קנין, זיינס א קנין האט געקויפט א צווייטן קנין, איז מאכיל בתרומה, בת כהן שנישאת לישראל, א טאכטער פון א כהן, זי האט חתונה געהאט צו ישראל, והכניסה לו עבדים, זי האט אריינגעברענגט קנעכט, בין עבדי מלוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה, טארן זיי נישט עסן תרומה. רש"י, אלמנה לכהן גדול, הכניסה לו עבדי מלוג,

והוא מוסיף כנגדן, און ער איז מוסיף פון אז ער וועט איר געבן מער. וכותב, און ער שרייבט, סך הכל קיבל עליו פלוני, סך הכל האט דער גענומען אויף זיך, כך וכך בכתובתה, אזויפיל און אזויפיל אין די כתובה. קורין צאן ברזל, דאס ווערט אנגערופן צאן ברזל, די לשון ברזל, ס'איז א אייזערנע זאך, זי קען נישט האבן פון דער זאך קיין שאדן, ווייל ער האט דאך אויף זיך גענומען פאראנטווארטליכקייט. ויש, ס'איז אבער פארהאן אן אנדערע מאל שמכנסת ממון הרבה, זי ברענגט אריין געלט אדער די ווערט פון געלט,

לאמיר זאגן א פעלד עסט ער די פרוכטן פון פעלד, א הויז נעמט ער דעם רענט פון דעם הויז, והקרן שלה קיים די קרן איז אירע, ואם מתו אז די עבדים זענען געשטארבן, מתו לה זענען זיי געשטארבן צו איר, זי האט דעם שאדן, ואם הותירו הותירו לה, לשון צאן ברזל, דאס לשון צאן ברזל איז קרן קיים, די קרן בלייבט אלעמאל, שאין פוחת ונפסד, פון קרן איז קיינמאל נישט דא קיין שאדן, שאפילו מתו כולם, אפילו זיי זענען געשטארבן, אחריותן עליו, די פאראנטווארטליכקייט איז אויף אים, לשלם לה, ער זאל איר באצאלן, כשימות, ווען ער שטארבט, או יגרשנה, אדער ער געט איר. עבדי מלוג לא יאכלו. אויב אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, קען די עבדי מלוג נישט עסן קיין תרומה, לפי שהן שלה, די עבדים באלאנגען צו איר, והיא חללה, און זי איז א חללה. ולקמן בגמרא מפרש טעמא, ווייטער איז די גמרא מפרש דעם טעם. בת ישראל שנישאת לכהן, אפילו עבדי מלוג שאינן שלו, אפילו די עבדי מלוג וואס באלאנגען נישט צום כהן, נאר צו די בת ישראל, יאכלו, מעגן עסן תרומה, דהיינו ווען דאס איז קנינו שקנה קניין, דאס וואס ער האט געקויפט, האט געקויפט א קניין, וילפינן בגמרא, און מיר לערנען אפ אין גמרא, דקנינו שקנה קנין אוכל, אז זיין קנין האט געקויפט א קנין קען עסן תרומה. גמרא. פרעגט די גמרא, ועבדי מלוג לא יאכלו בתרומה, פארוואס ביי דעם פאל אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, און זי האט אים אריינגעברענגט עבדי מלוג, טארן זיי נישט עסן קיין תרומה? אמאי, פארוואס זאלן זיי נישט טארן עסן קיין תרומה? להווי זאל דאס האבן דעם דין כקנינו, זיין קנין, שקנה קנין, וואס האט קונה געווען א זאך, די פרוי, כאטש זי איז אויף אים אסור.

וקנה עבדים, אדער האט געקויפט קנעכט, שיאכלו בתרומה, זאלן עסן תרומה, שנאמר שטייט אין פסוק וכהן כי יקנה נפש, א כהן קויפט א נפש, קנין כספו הוא, ס'א קויפינג פון זיין געלט, יאכל בו, זאל ער עסן תרומה. ווייסן מיר אז דער ערשטער קנין עסט תרומה. מנין פון וואנעט ווייס איך לאשה שקנתה עבדים? א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן און זי האט געקויפט עבדים, נכסי מלוג, אדער ועבדיו שקנו עבדים, די קנעכט פון כהן האבן געקויפט עבדים פון וואנען ווייסן מיר שיאכלו בתרומה אז זיי קענען עסן תרומה, לכאורה ווי קען דער עבד קויפן עבדים, מה שקנה עבד קנה רבו, וואס דארף איך האבן א פסוק זיי מרבה זיין? איז רש"י לערנט אז מען האט געגעבן צו דעם עבד געלט על מנת שאין לרבו רשות בו. איז דאס איז נאר גוט לויט דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז מען גיט א מתנה דעם עבד על מנת שאין לרבו רשות בו איז דער בעל הבית נישט קונה, אבער ס'איז דא א מאן דאמר אפילו דעמאלט איז עס אויך דער בעל הבית קונה, איז תוספות שוין מסביר אפילו איך לערן אין קנין לעבד בלא רבו קאן אמאל זיין עבדים שקנו עבדים ווען איינער איז מפקיר זיין קנעכט דעמאלט זאגט מען נישט מה שקנה עבד קנה רבו, און אויב דער קנעכט האט געקויפט א קנעכט קען ער עסן תרומה. און פון וואנעט ווייסן מיר א קנין האט זיין קנין האט געקויפט א קנין, עסט דער קנין תרומה, שנאמר שטייט אין פסוק וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו, איז מיר איבריג דער קנין כספו. טייטש איך אזוי, וכהן כי יקנה נפש, ס'וועט קויפן א נפש, ווער וועט קויפן? קנין כספו, די קנין כספו וועט קויפן א נפש, הוא יאכל בו, דאס הייסט, קנינו, א זאך וואס די זאך איז א קנין צום כהן, שקנה קנין, וואס האט געקויפט א צווייטן קנין, אוכל, קען עסן תרומה, איז דאך דא אויכעט פארוואס אלמנה לכהן גדול טארן אירע עבדי מלוג נישט עסן קיין תרומה. ענטפערט די גמרא, כל האוכל מאכיל, דער וואס קען אליין עסן תרומה קען ער מאכן אנדערע זאלן עסן תרומה, כל שאין אוכל, דער וואס עסט אליין נישט קיין תרומה, אינו מאכיל, קען ער נישט מאכן אנדערע זאלן עסן תרומה, דא אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, איז זי דאך געווארן א חללה, זי קען דאך נישט עסן קיין תרומה, דעריבער די עבדי מלוג וואס זענען אירע קענען אויך נישט עסן קיין תרומה. פרעגט די גמרא, ולא? און דער וואס עסט אליין נישט קיין תרומה קען נישט מאכן אנדערע זאלן עסן תרומה, והרי ערל, א כהן ערל האט זיך נישט מל געווען, ער קען זיך נישט מל זיין, מתו אחיו מחמת מילה האמיר דאך פריער געלערנט, דף סמך ד' עמוד ב', מען טאר נישט מל זיין. וכל הטמאים, און אלע וואס זענען טמא, שאינן אוכלין, זיי קענען נישט אליין עסן קיין תרומה, ומאכילין, זייערע עבדים קענען יא עסן תרומה, זע איך דאך אז כאטש אליין קען מען נישט עסן קיין תרומה, אבער אנדערע קען מען יא מאכיל זיין, איז דא אויך אלמנה לכהן גדול, כאטש זי אליין קען נישט עסן קיין תרומה, אבער אירע עבדי מלוג זאלן עסן תרומה, ענטפערט די גמרא, התם פומייהו כאיב להו דער טמא, ער איז א מענטש וואס איז ראוי צו עסן תרומה, נאר איך דארף אים מתקן זיין, כ'וועל אים פאררעכטן וועט ער קענען עסן תרומה, אבער די וואס איז געווארן א חללה האט זיך קיינמאל נישט קיין תיקון, לכאורה וואס איז דער תירוץ אויף ערל? ווי קען איך מתקן זיין דעם ערל? ס'איז דאך מתו אחיו מחמת מילה קען מען דאך אים נישט מל זיין. נאר פארוואס קען איך אים נישט מל זיין? ווייל איך נעם אן ער איז נישט געזונט. איז דאך דא א זייטיגע סיבה וואס עס לאזט נישט איך זאל אים מל זיין. לו יצוייר איך זאל וויסן ער איז געזונט וואלט איך אים געקאנט מל זיין. ער איז א מענטש וואס ער קען עסן תרומה. איך קען אים פאררעכטן, נאר איך ווייס נישט, ס'איז א סכנה, לו יצוייר יבוא אליהו ער וועט זאגן ער איז געזונט, מען קען אים מל זיין וועל איך אים מל זיין. פרעגט די גמרא, והרי ממזר שאין אוכל ומאכיל. ווייטער איז דא א משנה, א בת ישראל, זי האט חתונה געהאט צו א כהן, עסט זי דאך תרומה. זי האט געבוירן א טאכטער, און די טאכטער האט חתונה געהאט צו א ממזר, און זי האט געבוירן א זון, איז דאך דער זון אויך א ממזר, הייסט עס אז די פרוי וואס האט חתונה געהאט צו דעם כהן האט א אייניקל א ממזר, און די טאכטער איז געשטארבן. און איר דער דער זון אירער לעבט, איז די באבע די אשת כהן קען עסן תרומה אפילו ווען דער מאן איז געשטארבן, צוליב דעם מור ממזר, ווייל ס'איז דאך יא דא קינדער פון דעם כהן, אזוי זאגט די גמרא ווייטער סמך ט' עמוד ב', דער ממזר אליין קען נישט עסן קיין תרומה. און דער זעלבער דין זאגט דער רשב"א איז אז די טאכטער פון דעם בת ישראל שנישאת לכהן האט חתונה געהאט צו א ישראל און זי האט געבוירן א זון, נאכער איז די טאכטער געשטארבן, די מאמע איז געשטארבן, און דער זיידע איז געשטארבן, עסט אויך די באבע צוליב דעם קינד. דעריבער כאפט ער אן ממזר, ווייל אין דער משנה ווערט דערמאנט ממזר, ס'איז א גרעסערע חידוש, אז כאטש ער איז א פסול'ער, דאך קען ער מאכיל זיין בתרומה. זע איך דאך, כאטש אליין קען ער נישט עסן קיין תרומה, אבער דורך אים קענען אנדערע יא עסן תרומה, די באבע עסט צוליב אים תרומה, ווייל דער זיידע דער כהן איז דאך שוין נישט דא, קען דאך די באבע נישט עסן צוליבן כהן, נאר זי עסט תרומה ווייל ס'איז געבליבן א אייניקל פון דעם כהן. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, קנין אוכל קאמר. ער זאגט אז אויב דער קנין עסט איז ער דעמאלט מאכיל. קנין אוכל, דאס וואס מ'האט געקויפט אז דאס עסט תרומה, מאכיל, קען עס מאכיל זיין אנדערע. שאינו אוכל, דער קנין עסט נישט קיין תרומה. אינו מאכיל דא אבער באלמנה לכהן גדול איז דאך פארוואס עסט די אלמנה איז דאך צוליב קנין איז אויב זי איז אזא קנין וואס זי עסט אליין נישט קען זי נישט מאכיל זיין דארט וואס די באבע עסט צוליב דעם אייניקל איז דאך עס נישט מכח קנין נאר מכח דעם וואס ס'איז דא קינדער. קומט אויס לויט דעם טעם אז דאס וואס זיי טארן נישט עסן קיין תרומה איז מדין תורה טארן זיי נישט עסן קיין תרומה. ורבא אמר, רבא זאגט, מדאורייתא מיכל אכלי, מדין תורה מעגן די עבדי מלוג אויך עסן תרומה, ווייל קנינו שקנה קנין קען עסן תרומה, ורבנן הוא דגזרו בהו, די רבנן האבן געזאגט זי זאל נישט עסן קיין תרומה, כדי שתאמר די אלמנה וועט טראכטן, אני איני אוכלת, איך עס נישט קיין תרומה, עבדי אינן אוכלים, מיינע קנעכט עסן נישט קיין תרומה, זונה היא אצלו, זי איז א זונה ביי איר, הלכך אתי לאפוקה, וועט ער איר קומען שנעלער גט'ן, און דאס וויל איך דאך ווייל זי איז דאך אסור פאר איר. רב אשי אמר, רב אשי האלט מיט איין זאך ווי רבא, אז דאס וואס די עבדי מלוג טארן נישט עסן קיין תרומה איז אויך א דין דרבנן, נישט ווי רבינא זאגט אז ס'א דין תורה. פארוואס האבן די רבנן געזאגט טארן נישט עסן קיין תרומה די עבדי מלוג פון אלמנה לכהן גדול? גזירה איך האב מורא שמא תאכיל לאחר מיתה, טאמער נאכדעם דער מאַן דער כּהן װעט שטאַרבן, װעט זי זײ געבן צו עסן תּרומה. בײַ עבֿדי צאן ברזל בין איך נישט גוזר, װײַל זי װײס דאָך, פֿאַר װאָס עסן די עבֿדי צאן ברזל, צוליבן מאַן, און אַז דער מאַן איז געשטאָרבן, װעלן זײ נישט עסן. אָבער די עבֿדי מלוג זענען דאָך אירע, און אַז איך װעל זאָגן, זײ עסן װען דער כּהן לעבט, װעט זי זאָגן, זײ עסן װײַטער אױכעט. פרעגט די גמרא, אלא מעתה, לויט דיר נאך, אז כ'האב מורא שמא תאכיל לאחר מיתה, בת ישראל שנישאת לכהן, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צום כהן, לא תאכיל, זאלן אויך די עבדי מלוג נישט עסן קיין תרומה, גזירה, שמא תאכיל לאחר מיתה, לאמיר מורא האבן זי וועט זיי מאכן עסן לאחר מיתה. און פארוואס שטייט ביי אונז אין דער משנה סיי עבדי מלוג סיי עבדי צאן ברזל קענען עסן תרומה וויבאלד דיר נאך דארפן עבדי מלוג נישט קענען עסן קיין תרומה? דער ריטבא וויל גורס זיין נישט לא תאכיל נאר לא תאכל אויף איר אליין איז די שאלה זי זאל נישט טארן עסן קיין תרומה ווייל זי וועט עסן תרומה ווען דער מאן דער כהן לעבט וועט זי עסן שפעטער אויכעט אלא אמר רב אשי, האט רב אשי גענטפערט, באלמנה כהנת, א בת כהן, איז דאך דער דין אז דער מאן שטארבט גייט זי צוריק צו דער תרומה פון איר טאטן, דארט האב איך מורא דאתיא לאורויי, זי וועט קומען אליין פסק'ענען, אויב מען וועט זאגן אַז דעמאָלט ווען דער מאַן, דער כהן גדול, לעבט, עסן די עבדי מלוג תרומה צוליב קנינו שקנה קנין, וועט זי זאָגן אַזוי, מעיקרא אכלי בתרומה דבי נשא, פריער האָב איך און מיינע עבדים געגעסן תרומה ביי דעם טאַטן, אינסבי ליה להאי כ'האָב חתונה געהאַט צו דעם כהן, אכלי בתרומה דגבראי, האבן די עבדים געגעסן די תרומה פון מיין מאן. והשתא, און יעצט, הדרי לי למילתא קמייתא, און יעצט גייען זיי צוריק צו די ערשטע זאך, זאלן צוריק עסן תרומה ביי מיין טאטן, אזוי ווי ביי דעם ערשטן מאל איך בין געווען אן אלמנה, איידער איך האב חתונה געהאט צום כהן גדול. האבן זיי געגעסן תרומה, ביי מיין טאטן זאלן זיי יעצט ווידער עסן תרומה? ולא ידעה, און זי ווייסט נישט, דמעיקרא לא שויתה לנפשה חללה, פריער איז זי נישט געווען קיין חללה, האט זי געקאנט עסן תרומה אויכעט, השתא יעצט שויתה לנפשה חללה, יעצט איז זי געווארן א חללה, און דאס איז איר עבדים, דעריבער קענען זיי נישט עסן קיין תרומה, דאס וועט זי נישט וויסן, פרעגט די גמרא, תינח וועט זיין גוט אלמנה כהנת, אלמנה כהנת וועט מאכן דעם טעות, זי וועט זאגן זאל די עבדים זאלן צוריק עסן תרומה ביי איר טאטן, און די עבדי מלוג קענען דאך נישט עסן קיין תרומה ביים טאטן, אלמנה בת ישראל מאי איכא למימר, אלמנה בת ישראל, וואס זיי דארפן זיך נישט לערנען, ווייל פריער האבן זיי דאך נישט געגעסן קיין תרומה, פארוואס זאלן זיי נישט קענען עסן קיין תרומה יעצט, ס'איז דאך נישט ערגער פון עבד שקנה עבדים קניינו שקנה קנין קענען עסן תרומה, זאלן יעצט די עבדי מלוג אויך קענען עסן תרומה, ענטפערט די גמרא, באלמנותה לא פליג רבנן, די רבנן האבן נישט געמאכט קיין חילוק פון אלמנה צו אלמנה, אויב ביי אלמנה כהנת איז דאך דא די חשש זי וועט קומען פסק'נען אז לאחר מיתת בעלה כהן זאלן זיי עסן, האט מען שוין געזאגט ביי יעדער אלמנה איז אזוי אויך דער דין. רש"י. איתמר, מיר האבן געלערנט, המכנסת שום לבעלה, א פרוי האט אריינגעברענגט נכסי צאן ברזל, זי האט געהאט א פארמעגן, האט מען עס אפגעשאצט אין די כתובה, עס איז דארט געווען באשטימטע כלים, נאכהער דער מאן האט איר געגעט, וויל זי איינמאנען די כתובה פון מאן, היא אומרת, זי זאגט כלי אני נוטלת, איך וויל נעמען כלים. מען מיינט נישט אז די כלים זענען מער א ווערט און זי דעריבער וויל נעמען די כלים, אויב די כלים זענען מער א ווערט איז ווייטער פארהאנען אין גמרא קיין רווח האט זי נישט פון דעם ווייל ביי נכסי צאן ברזל איז דאך אם הותירו אז ס'איז מער א ווערט הותירו לו איז די רווח צו אים נאר מ'מיינט זי וויל נעמען די כלים איר איז בעסער זאגט זי די כלים והוא אומר און ער זאגט דמים אני נותן. איך גיב געלט? איך האב דאך עס גענומען אויף מיר אחריות כ'וועל געבן דיר געלט? הדין עם מי, ווער איז גערעכט? רב יהודה אמר, רב יהודה זאגט, הדין עמה, דער דין איז מיט איר, זי נעמט כלים, ורב אמי אמר, און רב אמי זאגט, הדין עמו, דער דין איז מיט אים, און ער קען איר געבן געלט, איז די גמרא מפרש די טעמא. רב יהודה אמר הדין עמה, רב יהודה זאגט דער דין איז מיט איר, משום שבח בית אביה, צוליב די מעלה וואס איז פאר איר בעסער אז די זאך פון איר טאטנ'ס הויז זאל בלייבן ביי איר. דידה הוי איז די זאך און נאך אירע רב אמי אמר הדין עמו, רב אמי זאגט די דין איז מיט אים, ער האט א רעכט צו געבן געלט, כיוון דאמר מר, מיר האבן געלערנט ביי אונז אין די משנה אז אלמנה האט חתונה געהאט מיט א כהן גדול וואס די נישואין זענען באיסור, זי טאָר נישט עסן קיין תרומה, ווערט דאָרט דערמאַנט, ווי וועט זיין זי האָט אים אַריינגעברענגט עבדי צאן ברזל, שטייט אין דער משנה, אָבער עבדי צאן ברזל, אם מתו מתו לו, אויב זיי זענען געשטאָרבן איז דער שאָדן פאַר אים, פאַר דעם מאַן, ואם הותירו אַז ס'איז דאָ רווח, הותירו לו, איז דער רווח צו אים, הואיל וחייב באחריותן, ווייל ער איז דאך פאראנטווארטליך אז אויב זיי שטארבן די עבדים דארף ער דאך איר באצאלן די געלט, יאכלו, קענען זיי עסן תרומה, און אויב איך זע אז זיי קענען עסן תרומה איז דאך א סימן אז די עבדים הייסן באלאנגען צו אים, דעריבער זאגן מיר הדין עמו. אמר רב ספרא, האט רב ספרא געזאגט, מי קתני והן שלו, ווערט דין דערמאנט אין דער משנה אז די עבדים באלאנגען צו אים, אין אמת'ן די עבדים זענען נאר אירע, נאר פארוואס עסן זיי תרומה? הואיל וחייב באחריותן קתני, ווייל ער איז דאך פאר דעם פאראנטווארטליך, און דאס מאכט אז זיי זאלן עסן תרומה, ולעולם לאו דידיה נינהו, אבער אין אמת'ן באלאנגען נישט די עבדים צו אים, כאטש אין נכסי צאן ברזל ס'איז נאך איהר'ס א זאך, איי נו אויב ס'איז איהר'ס א זאך דארף מען עס דאך נישט קענען עסן תרומה, ווייל האמיר דאך געלערנט אין די משנה אין נכסי מלוג און אז אין פאל ווען ס'איז געווען אלמנה לכהן גדול קענען נישט עסן קיין תרומה, נאר נכסי מלוג איז ער נישט פאראנטווארטליך דעריבער עסן זיי נישט קיין תרומה, אבער נכסי צאן ברזל די פאראנטווארטליכקייט מאכט זאלן עסן תרומה. פרעגט די גמרא, ווי האבן מיר אזא דין, ווייל דער כהן איז חייב באחריות דעריבער זאל די זאך קענען עסן תרומה, וכל היכא, אומעדום, דחייב באחריותן וואס ער איז מחויב ער איז פאראנטווארטליך אוכלי בתרומה אז צוליב דעם עסן זיי תרומה. והתנן מיר האבן געלערנט, ישראל ששכר פרה מכהן, א איד האט געדינגען א קי פון א כהן אז ער זאל מיט איר ארבעטן, און דער דין איז דאך אז די בהמת כהן קען עסן תרומה, אבער בהמת ישראל קען נישט עסן קיין תרומה, זאגן מיר הרי זה יאכלנה כרשיני תרומה, קען דער ישראל געבן צו עסן די בהמה כרשיני תרומה, כרשינין דאס איז אזא מאכל פון בהמות, פארוואס? ווייל די בהמה באלאנגט דאך צום כהן, כהן ששכר פרה מישראל, א כהן וואס האט געדינגען א בהמה ביי א איד, אף על פי שמזונותיה עליו, כאטש עס ליגט א חיוב אויף דעם כהן אז זאל ער געבן מזונות, לא יאכילנה כרשיני תרומה, קען ער איר נישט געבן צו עסן כרשיני תרומה, כאטש דער כהן איז דאך פאראנטווארטליך, דער אחריות איז דאך אויף אים, א שוכר איז מחויב אויב ס'ווערט צוגעגנב'עט אדער ס'ווערט פארלוירן, דאך שטייט אז דער כהן נעמט א בהמה פון א איד, כאטש ר'איז חייב באחריות דאך קען זי נישט עסן כרשיני תרומה. זע איך דאך פון דעם אויך אז אחריות מאכט נישט מען זאל קענען עסן תרומה, מוז איך דאך זאגן פארוואס שטייט ביי אונז אין דער משנה עבדי צאן ברזל עסן תרומה, דארף איך דאך זאגן ווייל ס'איז זיינע. פרעגט די גמרא, וואס פאר א צושטעל איז דאס, ותסברא, ווי פארשטייסטו אז ס'איז א גוטע קשיא, א גוטע ראיה? ניין, אויב ס'זאל זיין די פולע מאס אחריות וואלט ער טאקע געמאכט אז זאלן עסן תרומה, אבער דא אבער א שוכר, ער איז דאך נישט אויף אלעס פאראנטווארטליך, נהי דמחייב בגניבה ואבידה, בגניבה ואבידה איז טאקע דער וואס רענט די בהמה איז טאקע פאראנטווארטליך, אבער באונסיה אז געשענט א עקסידענט און ס'קומט אוועק די בהמה איז געשטארבן, בכחשה. זי איז געווארן מאגער, בנפחת דמיה, אז די ווערט פון דעם איז געווארן ווינציגער. מי מיחייב, איז ער דען מחויב? דער שוכר ער איז פטור פון אונסין, טראגט ער דאך נישט די פולע אחריות דעריבער, אז דער כהן האט גענומען א פרה פון ישראל קאן זי נישט עסן כרשיני תרומה. הא לא דמיא, דער דין פון אונזער משנה איז נישט גלייך אלא לסיפא, צו די סיפא פון דער ברייתא, דארטן שטייט ישראל ששם פרה מכהן, א איד האט געליגן א פרה פון א כהן, אבער ששם ער האט אפגעשאצט אז אויב זי וועט ווערן ביליגער אדער זי וועט ווערן מאגערער וועט ער צוריק געבן די באטרעף וויפיל די זאך איז יעצט ווערט. לא יאכילנה כרשיני תרומה, קען זי נישט עסן כרשיני תרומה. אבל כהן ששם פרה מישראל, א כהן האט גערענט א פרה פון א איד, און ס'איז געווען אין אזא אן אופן ששם ער האט אפגעשאצט די ווערט אז ער וועט ווערן ווינציגער ווערט, צו מאגערער וועט ער געבן די ווערט פון דער זאך, יאכילנה כרשיני תרומה, קען זי יא עסן כרשיני תרומה, ווייל ער האט גענומען באחריות, כאטש די זאך גייט דאך צוריק בעין. אויב די זאך איז פארהאנען אבער כל זמן עס גייט נישט צוריק איז עס זיין זאך, און די זעלבע זאך ביי די עבדים אויכעט, וויל איך טאקע לערנען הדין עמה אז דאס די עבדים דארף ער איר צוריק געבן, אבער כל זמן זיי זענען דא אין זיין רשות, אז ס'ווערט טייערער האט ער דאך רווח, ס'ווערט ביליגער האט ער דאך שאדן, דעריבער קענען זיי עסן תרומה. רש י, יתיב רבה ורב יוסף, איז געזיצן רבה און רב יוסף בשילהי פירקא דרב נחמן, ווען ס'האט געענדיגט רב נחמן זאגן די דרשה, ויתבי וקאמרי זענען געזיצן זיי האבן געזאגט תניא כוותיה דרב יהודה, מיר האבן געלערנט ווי רב יהודה אז הדין עמה אז זי פארלאנגט די כלים פון צאן ברזל גיט מען איר, ותניא כוותיה דרב אמי, און האבן מיר געלערנט ווי רב אמי זאגט הדין עמו. תניא כוותיה דרב אמי, און מיר האבן געלערנט אזוי ווי רב אמי, מיר האבן געלערנט עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין, דער דין איז א עבד כנעני אז מ'האט אים געמאכט בלינד די אויג אדער אויסגעהאקט א צאן גייט ער ארויס פריי, ער האט דאס געטאן? דער באלבאס האט דאס געטאן? אז דער באלבאס האט געמאכט בלינדע אויג, גייט ער ארויס פריי? זאג מיר אז די עבדי צאן ברזל גייען ארויס לאיש, ווען דער מאן האט זיי געמאכט בלינד, אדער דער מאן האט אויסגעהאקט דעם צאן, אבל לא לאשה, אבער נישט ווען די פרוי האט עס געטאן. זע איך דאך אז ווער איז דער באלבאס אויף זיי? ער, איז דאך א ראיה צו רב אמי'ן הדין עמו. תניא כוותיה דרב יהודה, מיר האבן געלערנט ווי רב יהודה זאגט הדין עמה, האמיר געלערנט אין א ברייתא, המכנסת שום לבעלה, זי האט אריינגעברענגט אפשאצונג צום מאן, דאס הייסט ער האט עס גענומען אויף זיך אז אויב ס'וועט ווערן ווינציגער ווערט וועט ער זען זאל נישט האבן קיין שאדן, און פון צווייטן זייט אז ס'מער ווערט האט ער דעם ריוח. אם רצה הבעל למכור אז דער מאן וויל פארקויפן, לא ימכור קען ער נישט פארקויפן, ולא עוד נישט בלויז דאס, אלא אפילו הכניס לה שום משלו, ס'איז אויך פארהאנען וואס ער שאצט אפ זיינע זאכן, דאס הייסט בשעת נישואין שרייבט ער אין כתובה אז ער וועט איר באקליידן אין דער ווערט פון כך וכך, די מלבושים זאלן האבן ווערט כך וכך, ריכטיג, ווען זי גייט ארויס ווען ער גט איר, איז נאך נישט קיין ראיה אז ס'באלאנגט צו איר, נאר דא איז די שאלה ער האט איר נישט געגט, אם רצה הבעל למכור אויב דער מאן וויל פארקויפן, לא ימכור זאל ער נישט פארקויפן. מכרו שניהם לפרנסה, אז זיי האבן פארקויפט, שניהם מיינט מען נישט ביידע האבן עס פארקויפט, אויב ביידע אגריען וואס הארט עס מיר, נאר אדער ער אדער זי האבן פארקויפט לפרנסה, פארוואס שטייט לפרנסה ווייל נארמאל פארוואס פארקויפט מען כלים ווייל עס פעלט אויס צו פרנסה, זה היה מעשה לפני רבי שמעון בן גמליאל, אזא מעשה איז געווען פאר רבי שמעון בן גמליאל, ואמר האט ער געזאגט, הבעל מוציא מיד הלקוחות, דער מאן קען צונעמען פון די לקוחות, לא מיבעיא, אז ער האט פארקויפט אן איר דעת, און ער איז געשטארבן האט ער גע'גט, קען זי זיכער ארויסנעמען פון די לקוחות, נאר אפילו זי איז געשטארבן. נעם צו וואס אז זי איז געשטארבן און טוט דאך דאס ירש'ענען דער מאן, דאך קען ער עס צונעמען פון די לקוחות, ווייל דאס וואס זי האט פארקויפט איז גארנישט ניט געוועזן, ווייל דעמאלט איז עס געוועזן נאך נישט אין איר רשות צו פארקויפן. זע איך דאך פון דא א ראיה צו רב יהודה, וואס רב יהודה זאגט הדין עמה אז ער קען נישט פארקויפן. אמר רבא אמר רב נחמן, האט רבא געזאגט אין נאמען פון רב נחמנ'ען, הלכה כרב יהודה אז מען מוז איר געבן כלים, הדין עמה. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט רב נחמנ'ען, והתניא כוותיה דרב אמי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הדין עמו, ביי די ברייתא וואס שטייט לגבי דעם דין פון שן ועין גייען זיי ארויס דווקא לאיש אבל לא לאישה, דווקא לאיש ווען ער האט געמאכט בלינד די אויג, אבער נישט אז די אישה האט געמאכט בלינד, הייסט דאך עס אז ס'איז נישט איר זאך. האט ער געענטפערט, אף על גב דתניא כוותיה דרב אמי, כאטש האט מען געלערנט ווי רב אמי, מסתברא טעמא דרב יהודה, אבער די שכל איז בעסער רב יהודה'ס טעם, משום שבח בית אביה, דער שבח פון בית אביה, דעריבער באלאנגט עס צו איר, דערציילט די גמרא א מעשה, ההיא איתתא די פרוי דעיילה ליה לגברא, וואס די פרוי האט אריינגעברענגט צום מאן, איצטלא דמילתא, א זיידענע מלבוש, בכתובתה, אין איר כתובה, שכיב, ער איז געשטארבן, שקלוה יתמי, האבן די יתומים גענומען די מלבוש, ופרסוה אמיתנא, און מען האט עס אויסגעשפרייט אויף דעם מת, אויף דעם מאן, און די דין איז דאך אז תכריכי המת זענען אסור בהנאה, כ'לערן אפ לה לה פון עגלה ערופה, אזוי ווי עגלה ערופה איז אסור בהנאה, די זעלבע זאך תכריכי המת, און ווי וועט זיין כ'וועל עס אוועקלייגן א פרעמדנס א זאך, וועט עס נישט ווערן גע'אסר'ט. ווייל אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, א מענטש קען נישט אסר'ן א פרעמדע זאך. אמר רבא, האט רבא געזאגט, קנייה מיתנא, אז די זאך איז אסור בהנאה, דאס האט דעם דין מיט תכריכי מת. קנייה מיתנא הייסט, דאס איז געווארן א זאך וואס באלאנגט צו דעם מת. אמר ליה נאנאי בריה דרב יוסף בריה דרבא לרב כהנא והא אמר רבא אמר רב נחמן רבא האט דאך געזאגט פאר רב נחמנען הלכה כרב יהודה די הלכה איז ווי רב יהודה אז ביי די נכסי צאן ברזל הדין עמה אז די כלים באלאנגען צו איר אויב אזוי איז דאס וואס די יורשים פון מאן האבן עס אוועקגעלייגט אויף דעם מת דארף נישט ווערן גע'אסר'ט ווייל אין אדם אוסר דבר שאינו שלו אמר ליה האט ער אים געזאגט מי לא מודה רב יהודה איז דען נישט רב יהודה מודה כאטש רב יהודה האלט הדין עמה מען מוז איר געבן די כלים דאך איז ער מודה דמחוסר גוביינא כל זמן זי האט זיי נישט איינגעמאנט זענען זיי נאך נישט אין איהר רשות, נאר זי האט נאר א שעבוד אויף דעם, והא ראיה אז ס'איז געשעהן א אונס אדער ס'איז געווארן פארלוירן, איז דאך מחוייב דער מאן באחריות, הייסט עס אז עס שטייט אין מאנ'ס רשות. אויב עס שטייט יעצט אין רשות פון די יתומים, זאל טאקע זיין אויף דער זאך איז געווען א שעבוד, נאר אזוי ווי ס'איז דא א דין הקדש וואס די יתומים זענען מקדיש זענען מוציא דעם שעבוד, איז דאס אויך מוציא פון שעבוד. וכיוון דמחוסר גוביינא ווייל עס פעלט גוביינא, זי האט עס נאך נישט איינגעמאנט ברשותיה קאי, איז עס אין רשות פון מאן און דא איז עס אין רשות פון די יורשים. רבא לטעמיה, רבא גייט לויט זיין טעם, דאמר רבא, רבא האט געזאגט, הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד, אויב אויף דער זאך איז געוועזן א שעבוד און ס'איז געקומען איינס פון דיע זאכן הקדש, למשל ער האט געמאכט זיין אקס פאר אפותיקי, נאכער האט ער מקדיש געווען למזבח קדושת הגוף, גייט אוועק די שעבוד חמץ, ער האט געמאכט זיין חמץ אפותיקי צום גוי, אז אויב ער וועט אים נישט באצאלן זאל דער גוי צונעמען דעם חמץ, און יעצט געפינט זיך די חמץ אין רשות פון דעם איד, אז קומט ערב פסח שש שעות חצות יום גייט אוועק די שעבוד פון גוי ווייל ס'איז דאך נישט ממש דעם גוי'ס און ער איז מחויב מבער זיין, און די זעלבע זאך שחרור אויב ער האט געמאכט זיין עבד פאר אפותיקי, נאכער האט ער אים באפרייט, זאגן מיר אז די שחרור איז מוציא פון שעבוד, איז דא אויך די זעלבע זאך, ווייל ס'איז נאר דא א שעבוד וואס זיי זענען מחויב דאס צו געבן, איז דאס וואס מ'האט עס געלייגט אויף דעם מת איז דאס מוציא דעם שעבוד? דער דין איז נאר געזאגט געווארן אויב מען האט מקדיש געווען די זאך קדושת הגוף. פארוואס? א שעבוד איז די טייטש נישט די זאך בעצם איז משועבד. די ווערט פון דער זאך, די וועליו פון דער זאך איז משועבד. אז ער האט געמאכט קדושת הגוף, מקדיש געווען דעם גוף, איז עס מוציא דעם שעבוד. ווי וועט אבער זיין אז ער וועט מקדיש זיין די זאך נאר קדושת דמים, דעמאלט וועט עס נישט מוציא זיין דעם שעבוד. קדושת דמים איז דאך אויך די טייטש ער איז מקדיש די ווערט פון דער זאך, נישט דעם גוף פון זאך. רש י, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, הכניסה לו שני כלים באלף זוז, זי האט אריינגעברענגט צוויי כלים, דער ווערט פון די צוויי כלים איז געווען אלף זוז, ער האט געשריבן אין כתובה, ער נעמט אויף זיך נכסי צאן ברזל אלף זוז, ושבחו, זענען געווארן בעסער, ועמדו על שני אלפים. און זענען יעצט ווערט ביידע כלים צוויי טויזנט, אחד נוטלתו בכתובתה, איינס נעמט זי פאר דער כתובה, ווייל אלף זוז האט ער זיך צו איר משעבד געווען, מער נישט, ווייל מיר זאגן דאך מה דאס וואס איז געווארן מער ווערט איז דאך אין רשות פון דעם מאן,

דף סמך וו עמוד א', וואו מ'האט געקלערט הדין עם מי, אין סוף עמוד זאגט רב יהודה אמר הדין עמה מפני שבח בית אביה, ענטפערט די גמרא פון דארטן איז נישט קיין ראיה דער דין, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען הני מילי ווען האט רב יהודה געזאגט זיין דין, היכא דמטיא למשקל בכתובתה, ווען ער דארף דאס נעמען אין דער כתובה. זאגן מיר אז מען גיט איר די כלי, אבל מיתן דמי זי זאל געבן געלט ומשקל און נעמען די כלי, לא, דאס קען זי נישט, נאר די כלי איז זיינע, ווייל ער גיט דאך איר וויפיל ער איז איר מחויב גיט ער דאך איר א כלי,

אין דער פריערדיגער משנה איז געוועזן דער ערשטער דין אין דער משנה, אזוי ווי ס'איז דאך פארהאנען צווייערליי עבדים, עבדי צאן ברזל און עבדי מלוג, דאס הייסט עבדי צאן ברזל אויב זיי עסן תרומה עסן זיי אין מכח פון דעם מאן, און עבדי מלוג עסן תרומה אין מכח האישה, נאכדעם איז געווען דארטן א דין אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, וואס זי ווערט דאך א חללה, איז די עבדי מלוג קענען נישט עסן תרומה, ווייל זיי דארפן דאך עסן אין מקוה ח, און זי קען נישט עסן, אבער די עבדי צאן ברזל וואס עסן מכוחו קענען יא עסן תרומה, דא אין דער משנה שטייט א דין פארקערט. אז עבדי מלוג קענען אמאל יא עסן תרומה, און עבדי צאן ברזל קענען נישט עסן קיין תרומה, וואס איז געוועזן? בת ישראל שנישאת לכהן, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, ס'איז געווען עבדי מלוג, ס'איז געווען עבדי צאן ברזל, האבן דאך אלע געגעסן די תרומה, ומת, דער כהן איז געשטארבן, והניחה מעוברת, און ער האט איר איבערגעלאזט אז זי שוואנגערט. איז אזוי, די עבדי מלוג וואס זיי עסן מכוחה, עסן ווייטער תרומה, אבער לא יאכלו עבדיה בתרומה, די עבדי צאן ברזל קענען נישט עסן קיין תרומה, פארוואס? מפני חלקו של עובר, ווייל דער עובר איז דאך אויך א יורש, עובר במעי אמו איז דאך אויך א יורש, באלאנגען דאך די עבדים צו אים אויכעט, און איך ווייס נישט וועלכע עבד באלאנגט צו אים, און ער האט נישט קיין כח ער זאל מאכן אז זיין עבד זאל קענען עסן תרומה, איז דאך דא די דין פארקערט ווי די ערשטע משנה, עבדי מלוג קענען עסן און עבדי צאן ברזל נישט, פארוואס האט ער נישט קיין כח ער זאל מאכיל זיין? זאגט דער רש"י איז קען מען זאגן צוויי טעמים, איין טעם קען מען זאגן ווייל אויב דא רעדט זיך דאך ביי בת ישראל איז דאך די מאמע איז דאך א ישראלית א זרה, און מיר זאגן אז עובר במעי זרה זר הוא, דא רעדט זיך ס'איז דא נאך זין, ס'איז דא נאך זין, אדער מען קען לערנען א צווייטן טעם, אפילו דעמאלט, אפילו דעמאלט ווען זי זאל זיין א כהנת זאל אויכעט עבדי צאן ברזל נישט עסן קיין תרומה, ווייל דער כח וואס איז דא א מענטש מאכט עסן זיינע עבדים איז דווקא ווען ער איז שוין א געבוירענער ילוד מאכיל אינו ילוד אינו מאכיל און ווייטער אין גמרא איז דא פון דעם אן אריכות. שטייט דא נאך א דין שהעובר פוסל א עובר פסל'ט פון תרומה דאס הייסט א בת כהן אז האט חתונה צו ישראל טאר זי נישט עסן קיין תרומה, אז דער מאן שטארבט און ס'איז נישט געבליבן קיין קינדער איז דאך ושבה אל בית אביה קען זי צוריק עסן תרומה, אבער ווי וועט זיין אז זי איז געווען מעוברת פסל'ט איר די קינד, אויב ס'זאל זיין אנדערע קינדער קען זי זיכער נישט עסן קיין תרומה, דא רעדט זיך ס'איז נישטא קיין אנדערע קינדער כאטש דער דין איז ושבה אל בית אביה כנעוריה, זי איז דאך א בת כהן, אבער אין דעם פאל די קינד וואס מעוברת האלט איר צוריק פון עסן תרומה. מאכיל גייט ארויף אויב א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, און ער איז געשטארבן, און ס'איז נישטא קיין אנדערע קינדער, איז די עובר האט נישט קיין כח איר מאכיל צו זיין תרומה. מען רעדט דאך פריער פון עבדים, ווי קומט דא אריין דערציילן דעם דין וואס טוט זיך וועגן וועגן די מאמען? נאר אזוי ווי מיר זעען דארטן איז דא א דין אז בת ישראל לכהן ומת והניחה מעוברת האט די עובר נישט קיין כח מאכיל צו זיין די מאמע בתרומה, איז די זעלבע זאך קען דער עובר אויכעט נישט מאכיל זיין בתרומה די עבדים. דברי רבי יוסי, אזוי לערנט רבי יוסי. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יוסי, מאחר שהעדת לנו, דו האסט אונז געזאגט עדות על בת ישראל לכהן, אז בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, און דער כהן איז געשטארבן, און ר'האט איר איבערגעלאזט מעוברת, טארן די עבדים נישט עסן תרומה, ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה, איז דאך די זעלבע דין אף בת כהן לכהן, דער זעלבער דין דארף זיין ביי בת כהן לכהן, ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה, מפני חלקו של עובר. די רבנן לערנען זיי האבן מיינען אז דער טעם פון רבי יוסי איז ווייל רבי יוסי לערנט וועלכער עובר איז מאכיל, ווען איז מען מאכיל, דווקא ילוד מאכיל, שאינו ילוד, ער איז שוין א געבוירענער איז ער מאכיל, אויב ער איז נאך נישט קיין געבוירענער איז ער נישט מאכיל, און אויב דאס איז דער טעם אזוי האבן זיי געלערנט פשט אין רבי יוסי און פרעגן זיי אים, דארף דער זעלבער דין אויסקומען, א בת כהן לכהן, און האט איר איבערגעלאזט מעוברת, און דא לאמיר זאגן נאך קינדער, זי אליין קען טאקע עסן תרומה, אבער ווי מען זאגט, די די עבדים קענען נישט עסן קיין תרומה, ווייל דער עובר זאל טאקע זיין ער איז נישט קיין זר, ער איז טאקע א כהן, נאר ילוד מאכיל, שאינו ילוד אינו מאכיל. רש"י. דער משנה איז נישט קיין ראיה וואס רבי יוסי האלט, די חכמים מיינען אז דאס איז דער טעם פון רבי יוסי, אבער רבי יוסי אליין קען זיין זאגט אנדערש, רבי יוסי קען זיין זאגט דער טעם איז ווייל עובר במעי זרה זר הוא, וועט טאקע לויט רבי יוסי זיין א חילוק, זיי ווען זיי האבן געפרעגט ווייל זיי האבן געמיינט אז דער טעם פון רבי יוס'ן איז ווייל ילוד מאכיל אינו ילוד אינו מאכיל, נאכדעם גייט זיך די גמרא ווייטער נישט פושט זיין די שאלה פון אונזער משנה, ווייל פון אונזער משנה איז נישטא קיין ראיה. רש"י, והניחה מעוברת, דער כהן האט איבערגעלאזט די פרוי מעוברת, אף על פי שיש לו בנים ממנה, זי האט פון אים קינדער.

לפי שהן של יורשים, די עבדי צאן ברזל באלאנגען דאך צו די יורשים, אויב אזוי איז דאך דער עובר איז דאך אויך א יורש, ויש לעובר בהן חלק, דער עובר האט אויך א חלק, ואין לעובר כח להאכילן בתרומה, דער עובר האט נישט קיין כח מאכיל זיין די עבדים תרומה. קען מען זאגן צוויי טעמים, אי משום דקסבר ווייל ער לערנט עובר במעי זרה, ווען די עובר געפינט זיך נאך בבטן זרה, ווייל די מאמע איז דאך א בת ישראל, זר הוא, איז ער א זר, דעמאלט ווען ער ווערט געבוירן ווערט ער זיך מייחס ווערט ער א כהן, אבער פריער איז ער נאך נישט קיין כהן, אי אדער משום דקסבר ווייל ער האלט ילוד מאכיל, ווען מאכט די קינד עסן זיינע קנינים תרומה ווען ר'איז שוין געבוירן, שאין ילוד אין מאכיל, און די עובר איז נאך נישט געבוירן איז ער נישט מאכיל, שנאמר שטייט אין פסוק יליד ביתו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו וקרי ביה לייען איך יאכילו, אז אויב ער איז א יליד ווען ער איז שוין געווארן געבוירן דעמאלט קען ער מאכיל זיין, אבער פריער קען ער נישט מאכיל זיין. שהעובר פוסל, וואס מיינט מען דאס? אם בת כהן

נאך א דין איז דא ביי עובר ואינו מאכיל, אז דער עובר מאכט נישט עסן. אם בת ישראל לכהן היא, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, ומת, דער כהן איז געשטארבן, און לו יצוייר ס'זאל זיין א קינד, וואלט זי דאך געגעסן תרומה מכח דעם קינד, אבער דא איז נישט געווען קיין קינד, והניחה האט איבערגעלאזט מעוברת, אין בעובר כח האט דער עובר נישט קיין כח להאכילה צו מאכן איר עסן איז והוא הדין לעבדים אזוי ווי מיר זאגן אז א עובר קען נישט מאכן עסן די מאמע איז די זעלבע זאך קען ער נישט מאכן עסן די עבדים רשי גייט דא באווארענען ווייל אין דער דברי רבי יוסי אין אמת'ן אין דעם דין וואס ס'שטייט דא אין דער משנה שהעובר פוסל ואינו מאכיל אין דער זאך איז דאך נישטא קיין שום מחלוקת אלע האלטן דאך דעם דין אז עובר פוסל ואינו מאכיל ווייל דער עובר פוסל דאס וואס מיר זאגן בת כהן נישאת לישראל האלטן אלע ואינו מאכיל בת ישראל לכהן האלטן דאך אויך אלע גייט רשי דא זאגן אז דאס גייט נאר רבי יוסי א ראיה ברענגען אז אזוי ווי איך זאג דער עובר אינו מאכיל, ער מאכט נישט מאכיל זיין די מאמען, איז די זעלבע דין ביי די עבדים. אף בת, די חכמים האבן געפרעגט צו רבי יוסי, אף בת כהן לכהן, כיוון דאמרת אז דו זאגסט שאינו ילוד אינו מאכיל, ווייל אזוי האבן זיי געלערנט פשט אין רבי יוסי, אויב אזוי, היאך עבדים אוכלים בתרומה, ווי אזוי קענען די עבדים ביי בת כהן לכהן עסן תרומה, מפני חלקו של עובר, שהרי עבדיו הן, זענען דאך אויך עבדים פון דעם עובר, ואין אוכלים זיי עסן נישט אלא בשבילו וועגן אים אויכעט, והוא אין בו כח להאכיל. טא וואס זשע האלטן די רבנן אליין? די רבנן אליין האלטן אז דער עובר האט נישט קיין שום זכות דער עובר לגבי דעם דין זוכה זיין די עבדים איז ער נאך יעצט נישט זוכה, ווען ער וועט געבוירן ווערן וועט ער באקומען א חלק, אבער כל זמן יעצט דא, די גמרא זאגט ווייטער אז די רבנן זאגן אויב ס'איז דא בנים אנדערע עסן די עבדים אין זכות פון די בנים, נאר בעסער געזאגט אפילו ס'איז נישט דא קיין אנדערע בנים נאר ס'איז נאר דא די וואס איז מעוברת, און דער עובר טוט דאך אויכעט נישט ירש'ענען אבער ער האט דאך א יורש, האט ער דערווייל א יורש, זיינע ברידער, אפילו ס'איז נישט דא קיין ברידער, איז דאך דער סדר ביי די ירושה אז ס'גייט ארויף, און ארויף פון וועמענס צד? פון טאטנ'ס צד, און פון טאטנ'ס צד זענען דאך כהנים, איז דער לויט די רבנן איז שטענדיג עסן די עבדי צאן ברזל תרומה, לא מיבעיא דעמאלט וואס ס'איז דא אנדערע קינדער עסן זיי דאך זיכער ווייל זיי לערנען אין לעובר זכיה, נאר אפילו דעמאלט ווען ס'איז גארנישט נישט דא קיין קינדער עסן זיי אויך תרומה. רשי האט געטייטשט דעם שהעובר פוסל א בת כהן ניסת לישראל, פסל'ט עס די בת כהן פון תרומה, און אינו מאכיל מיינט מען א בת ישראל לכהן, ומת והניחה מעוברת, און נישטא קיין כח פון דעם עובר איר מאכן עסן תרומה. איך רעד דאך דא פון די עבדים, זאג איך אז דער זעלבער דין איז ביי עבדים. תוספות לערנט נישט אזוי, דא דער ערשטער תוספות, פוסל ואינו מאכיל, נראה לפרש, תוספות געפעלט צו זאגן שהעובר פוסל בעבדי אביו. דער עובר פסל'ט בעבדי אביו, נישט ווי רשי טייטשט שהעובר פוסל, א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, און זי האט נישט פון אים קיין קינדער, און ער האט איר איבערגעלאזט מעוברת, זאגן מיר אז דיע קינד טוט פסל'ען מלשוב אל בית אביה, נאר עובר פוסל גייט ארויף אויף עבדי אביו, ווייל דא אין די משנה רעדט מען דאך פון עבדי אביו, ואינו מאכיל, מוז איך שוין טייטשן את אמו. ווייל ביידע אויף עבדים קען איך נישט זאגן אז כ'זאל זאגן פוסל בעבדי אביו און אינו מאכיל בעבדי אביו, דאס קען איך נישט זאגן, ווייל אויב איך זאג אז דער עובר פסל'ט, ווי אזוי קען מעגליך זיין שייך? און תוספות ברענגט טאקע אראפ רשי, ובקונטרס פירש כולה מילתא אאמו, רשי לערנט אז אלעס גייט ארויף אויף די מאמע, אז דער פוסל גייט אויך ארויף, אז די עובר טוט פסל'ען די מאמע, אויב די מאמע איז געווען א בת כהן, אז איך זאג נישט ושבה אל בית אביה כנעוריה, איז פרעגט תוספות, כאטש די משנה רעדט זיך דאך פון עבדים, ווי קומט דא אריין די ווערטער וואס דער תנא קמא זאגט שהעובר פוסל ואינו מאכיל, דאס רעדט זיך דאך נישט ביי עבדים, נאר דער פשט איז אזוי, אזוי ווי עס איז דא א דין ביי דער מאמע אז דער עובר פוסל, ער פסל'ט די מאמע, ואינו מאכיל את אמו ער מאכט נישט עסן די מאמען, איז די זעלבע זאך די עבדים טוט אויכעט דער עובר פסלען.